מלכים א' פרק ג', סאו נאכדעם וואס אין די פריערדיגע פרק האבן אונז געלערנט ווי שלמה האט עסטעבלישט בעצם זיין מלוכה, ס'איז שוין נישטא קיין מתנגדים, האבן געענדיגט והממלכה נכונה ביד שלמה, הייבט מען אן צו פארציילן בעצם א נייע אזויווי התחלה כמעט, זייער אנדערש פון פריער, נישט קיין המשך פון די צוואה פון דוד, נאר א נייע מעשה פון שלמה המלך אליינס וויאזוי ס'האט געווען זיין מלכות. די ערשטע זאך, זעט אויס ס'איז א וויכטיגע זאך, ס'איז געווען א וויכטיגע פאליטישע אויפטו וואס ער האט געטון, אז ער האט חתונה געהאט מיט די טאכטער פון פרעה, דאס הייסט ויתחתן שלמה את פרעה דאס הייסט ער איז געווארן א מחותן מיט פרעה ער איז געווארן א איידעם ביי פרעה ער ברענגט די בת פרעה צו עיר דוד אזוי ווי מען גייט זען שפעטער גייט ער איר מאכן איר אייגענע פאלאץ צוזאמען מיט זיין ווען ער גייט בויען זיין פאלאץ און די בית המקדש גייט ער מאכן א ספעשל פלאץ פאר בת פרעה ביז די ווייל האט מען נאך פאר דעם איז זי געגאנגען אין עיר דוד דארט איז געווען א פלאץ וואו זי זאל וואוינען מיט אים נאך א זאך ס'איז אויך א הקדמה בעצם צו אסאך מעשיות בעצם אין די ענד פון ספר מלכים דער ספר מלכים איז אלעמאל ביזי מיט דעם זיי האבן גערעדט אז מען דארף עס גיין מיט די ריכטיגע דרך התורה, און איינע פון די זאכן וואס איז זייער וויכטיג, איינע פון די חטאים וואס זענען געווען לאורך גאנץ ספר מלכים איז, אז מען פלעגט מאכן קרבנות אויף במות, דא רעדט מען נאך פון מאכן א קרבן אויף א במה פאר דער אייבערשטער, מען רעדט נישט פון מאכן פאר עבודה זרה, שפעטער געווען ירבעם און אנדערע וואס האבן געמאכט שוין טאקע וועגן דעם פאר עבודה זרה, אבער דא שטייט אז עס איז נאך געווען במות, און עס קען זיין ס'איז נאך געווען מותר, ס'איז נישט קלאר, אבער זעט אויס פון די פסוק אז ס'איז נישט געווען לכתחילה, די פסוק זאגט אז מען פלעגט נאך שעכטן אויף במות, פארוואס ווייל ס'איז נאכנישט געווען די בית המקדש, על פי הלכה איז געווען צייטן וואס איז געווען מותר, איז געווען צייטן וואס איז געווען אסור על כל פנים, דאס זאגט די פסוק. און אפילו שלמה המלך אליינס וואס ער האט ליב געהאט דער אייבערשטער און געגאנגען בדרכי דוד המלך, ער האט געטון חוקי התורה, אבער במות האט ער נאך געגאנגען, און דאס איז א הקדמה פאר די נעקסטע מעשה, וואס איז די ערשטע וויכטיגע מעשה וועגן שלמה המלך אליינס, וואס דאס איז די מעשה פון שלמה המלך וואס אין גבעון האט ער געהאט א חלום, דער אייבערשטער האט אים געגעבן חכמה, דאס איז איינע פון די ריכטיגע קערעקטערס פון שלמה המלך, וואס יעדער איינער ווייסט אז ער איז געווען א גרויסער חכם, איז וואס איז די מעשה? שלמה המלך איז געגאנגען קיין גבעון און דארט איז געווען א גרויסע במה. למעשה די חכמים לערנען אז דאס איז דארט איז געווען די משכן, די משכן פון שלמה, פון משה רבינו וואס איז געווען קודם אין שילה נאכדעם אין נוב נאכדעם אין גבעון. אבער די פסוק איז משמע אז עס האט נאר א דין פון א גרויסע במה, על פי הלכה הייסט אזוי א במה גדולה, על כל פנים דארט איז געווען א גרויסע במה, מען זעט אז עס איז געווען גרעסער ווי די אין ירושלים, האט ער געקענט מאכן אסאך קרבנות, ער האט געברענגט טויזנט עולות האט ער געברענגט דארט אויף די מזבח אין גבעון. יעצט ביינאכט איז דער אייבערשטער געקומען אין א חלום צו שלמה, און ער פרעגט א שאלה, וואס פרעג מיך וואס דו בעטסט וועל איך דיר געבן. און וואס האט שלמה געזאגט? קודם האט ער געדאנקט דער אייבערשטער אז קוק אז ער האט געטון אזא חסד מיט דוד המלך, האסט אים געגעבן א זון וואס איז יושב על כסאו, און וואס בעט ער אים? ער זאגט קוק, איך בין א יונגערמאן, נער קטן, נישט קלאר, די חכמים זאגן ער איז געווען נאר צוועלף יאר אלט דעמאלטס, אבער על כל פנים, אפילו נישט ער איז געווען א נער אין זיין געפיל יא ער האט נישט געווען יעצט ווערט ער א נייע מנהיג קעניג איך ווייס נאכנישט וויאזוי זיך צו פירן און דא איז א גרויסע פאלק ס'דא אסאך אידן לא ימנה ולא יספר מרוב זיי האבן אסאך דין תורות יעדע איינער פלעגט קומען צום מלך מיט זיין דין תורות דאס האבן מיר שוין געזעהן ביי דוד המלך איז בעט ער איך בעט דיך אז זאלסט מיר געבן א לב שומע א שכל אין מיין הארץ אז איך זאל קענען לשפוט את עמך וויסן בין טוב לרע פארוואס כי מי יוכל ס'איז אזא שווערע ארבעט לשפוט את עמך הכבד הזה. און דער פסוק זאגט די אייבערשטער איז מוראדיג געפאלן די בקשה אז שלמה המלך בעט וואס בעט ער נישט געלט און נישט נפש אויביו נישט עס זאל זיין א אריכות ימים עס זאל זיין א לאנגער קעניג נאר ער בעט די אמת'דיגע וויכטיגסטע זאך אז די דזשאב פון א קעניג איז צו מאכן משפט דארף מען האבן שכל דארף מען האבן דעת דאס צו טון דער זאגט איך גיי דיך עשיתי כדבריך איך גיי דיך געבן א לב חכם ונבון נישט סתם ס'איז קיינמאל נישט געווען פאר דיר אזא קלוגע מענטש גייט קיינמאל נישט זיין נאך דיר און חוץ פון דעם גיי איך דיר אפילו געבן די זאך וואס דו האסט נישט געבעטן איך וועל דיר געבן זיין רייך, נישט סתם רייך, נאך קיינמאל נישט געווען אזוי רייך, אזוי פיל כבוד אזוי ווי דיך, און דא געבט ער שוין צו א תנאי, קוק אין רש"י וועגן דעם, אז אויב דו וועסט גיין בדרך התורה, וועל איך אפילו דיך געבן אריכות ימים און זיין לאנג א קעניג. שוין, דאס איז די מעשה, איז שלמה אויפגעשטאנען, ס'איז געווען א חלום, יא, געזען ס'איז געווען א נבואה, איז געגאנגען אין ירושלים, איז געגאנגען צו די ארון, ויעמוד שם, ס'הייסט ער האט געדאנקט דארט, געברענגט דארט עולות, אינטערעסאנט, פריער איז ער געגאנגען צו די, גבעון צו ברענגען עולות, דא גייט ער צוריק צו ירושלים צו דאנקען דער אייבערשטער, מ'דארף פארשטיין די זאכן. און ער האט געמאכט א גרויסן פארטי ומשתה לכל עבדיו פאר שמחה לכבוד דאס אז ער איז געווארן און באקומען די חכמה. יעצט די צווייטע גרויסע מעשה פון שלמה המלך פון די פרק איז א מעשה וואס ווייזט אונז וואס פאר א חכם שלמה המלך איז געווען. מעשה ידוע, ס'קומען צוויי נשים זונות, קומען צו שלמה המלך, און וואס האבן זיי געזאגט? איינער האט געזאגט אונז ביידע וואוינען אין איין הויז, נישט דא דארט קיינער, זענען זונות, ס'הייסט זיי האבן נישט קיין מאן, ממילא וואוינען זיי אין איין הויז צוזאמען, זיי האבן געבוירן ביידע א בעיבי, איינער איז געבוירן קודם, נאכדעם דריי טעג שפעטער איז די צווייטע געבוירן, און זי פארציילט די מעשה, זי שטייט אויף ביינאכט, און ס ס הייסט, געשטארבן די אנדערע פרוי'ס זון איז געשטארבן, זי איז געלעגן אויף אים און איז געשטארבן, וואס האט זי געטון? זי האט געטוישט איר זון, גע'גנב'עט איר זון, געלייגט איר טויטע זון ביי מיך, און איך שטיי אויף אינמיטן די נאכט צו נורסן מיין זון, זע איך ער איז טויט. אינדערפרי קוק איך אויף אים, איך זע, ניין, איך דערקען עס איז נישט מיין זון. און וואס טענה'ט די אנדערע פרוי? פארקערט, די מעשה איז געווען פונקט פארקערט, דו האסט דאס געטון צו מיך. בקיצור, מען ווייסט נישט וואס צו טון, יעדער איינער זאגט, מיין זון איז לעבעדיג און די אנדערע טויט, אזוי זאגט יעדער איינער. און וואס האט שלמה המלך געטון? זאגט, ברענגטס א שווערד. מען ברענגט א שווערד און דער מלך זאגט, נו, א פשוט'ע עצה, מאך א שניים אוחזים בטלית, וואס טוט מען? יחלוקו, מ'וועט צעטיילן די זון, צעהאקן די זון אויף האלב, יעדער איינער וועט נעמען האלב. סעדלי ער גייט שטארבן פון דעם, אקעי. יעצט, וואס האט ער געזאגט? עס הייסט די פסוק, ותאמר האשה אשר בנה החי אל המלך, די די וואס איז געווען די לעבעדיגע זי האט געזאגט ניין, זי האט רחמנות געהאט, ווען א מאמע האט רחמנות אויף איר זון, זי האט געזאגט ניין שנייד עס נישט, ווייסטו וואס געב עס פאר די צווייטע אפילו, גייט מיך נישט אן אבי מען זאל נישט הרג'נען די בעיבי. מה שאין כן די צווייטע וואס האט זי געזאגט? יא, זייער גוט, לאמיר עס צעטיילן, און קיינער וועט נישט האבן. שוין האט דער מלך געזאגט, איך וועל געבן די זון פאר דער וואס האט געזאגט אז מ'זאל אים נישט הרג'ען, פארוואס? ווייל דאס איז די מאמע, זי האט עכט רחמנות. שוין האבן די אידן געהערט די גרויסע חכמה וואס ער האט געטון, האבן זיי מורא'דיג ויראו מפני המלך, זיי האבן אים רעספעקטעד, זיי האבן מורא געהאט פון אים, פארוואס? זיי האבן געזען כי חכמת אלקים בקרבו לעשות משפט, דאס איז בעצם די חכמה פון שלמה, אז ער האט געטראפן א קלוגע וועג וויאזוי צו מאכן א משפט, אפילו עס איז נישט דא קיין ראיות, נישט דא קיין עדים, קיינער איז נישט דארט געווען, ער האט געטראפן א וועג אויסצוגעפינען די אמת, דאס איז די גרעסטע עקזעמפל פון זיין חכמה.